וואס איז נאך דערויף ווי מען דערציילט פון ספירת העומר מיט די שלימות שבזה, וואס דאס איז דער ענין פון שבועות, זאגט ער אין חומש ובקוצרכם את קציר ארצכם, אז בשעת ס'עט זיין דער קציר זאל מען דעמאלט מקיים זיין די מצוה פון פאה און דער ענין מצוה פון לקט, לאני ולגר תעזב אותם, אני ה' אלוקיכם. וואס עד כאן איז דער לשון הכתוב, וואס דא ווערט זיך גלייך א שאלה, ס'איז דאך די זעלבע זאך שטייט שוין איין מאל מיט דעם לשון מיט קליינע שינויים אין פרשה קדושים, וואס דארף מען דאס איבערחזר'ן נאכאמאל, וואס דערפאר מוז רשי דאס באווארענען, זאגט אויף דערויף רשי, על דרך הפשט איז דער פירוש, אז שנה עליו, כדי מען זאל וויסן זיין אז מ'איז עובר בשני לאווין, וואס דאס פארשטייט אויכעט דער בן חמש למקרא, אז ס'איז נישט קיין איבעריגער פסוק, ווארום ס'איז זעלבסט פארשטענדליך אז ס'איז דא שני לאווין, איז דאס מער פון איין לאו, במילא באווייזט דאס אויף חשיבות און דער חומר העניין, ביז וואנעט אז חס ושלום אויב ער וועט עובר זיין איז ער עובר ניט אויף איין לאו נאר אויף צוויי. איז פארשטאנדיג פארוואס תורה מלשון הוראה לערנט עס. דערנאך איז רשי ממשיך אז ס'האט געזאגט רב אבדימא ברב יוסף אויף וואס האט דער פסוק אריינגעשטעלט דעם ענין פון ובקוצרכם את קציר ארצכם צווישן די אין פרשת המועדים צווישן די ימים טובים. איז דאס כדי מען זאל דערפון אפלערנען אז דער וואס איז מקיים די מצוות וועגן וועלכע עס רעדט זיך אין דעם פסוק, איז כאילו בנה בית המקדש והקריב קרבנותיו בתוכו. דער ענין פון די מועדים ווי עס רעדט זיך דא איז דאך דער עיקר, נישט דער ענין פון די לאווים, נאר דער עיקר קומט ער דערציילן די חיובים פון קרבנות אט דאס איז דאך פרשה אמור און פרשה פנחס בדוגמא ווי בנוגע צו פסח ווערט דערציילט רוב הדינים גאר אין פרשה בא, ניט אין פרשה אמור, און האט ער עס אריינגעשטעלט צווישן די מועדים כדי מען זאל וויסן אז בשעת ובקוצרכם את קציר ארצכם, וועט ער טון ווי דער פסוק זאגט אים אן, איז אט א דעמאלט איז ער מקריב די קרבנות וועגן וועלכע ס'רעדט זיך אט דא אין די מועדים, וואס עד כאן איז תוכן פירוש רשי, וואס אט דא ווערט א ענין וואס דא ווערט כמה וכמה תמיהות, ס'איז קיין תמיה ניט פאר וואס רשי ברענגט אראפ מער ניט דעם ווארט ובקוצרכם. ניט דעם ענין פון ציווי פון לא תכלה פאת שדך ולקט קצירך, ווי כמדובר כמה פעמים און מען געפינט דאס אין אן אופן בולט אין פרשת האפוד והחושן אז בשעת רשי איז מפרש דעם גאנצן ענין ניט נאר דעם לשון הכתוב איז אט דעמאלט ברענגט ער מער ניט ווי איין ווארט, ער שרייבט אפילו ניט וגומר ווארום דא איז ניט אזוי נוגע דער לשון הכתוב דא איז נוגע דער תוכן הפרשה אדער דער תוכן הפסוקים. וואס אבער יא דא די קשיא ווי גערעדט כמה פעמים אז בשעת רש י האט צו דערציילן וועגן צוויי עניינים אבער וואס ביידע זיינען פארבונדן מיטן זעלבן פסוק מיטן זעלבן ווארט זיי צווישן זיך האבן אבער קיין קשר ניט מאכט רש י דעמאלט צוויי באזונדערע דיבור המתחיל ברענגט ער אראפ צוויי מאל דעם פסוק אדער דעם ווארט אויף וועלכן ער שטעלט זיך, און אויף אים איין מאל זאגט ער איין פירוש און צווייטע מאל זאגט ער דעם צווייטן ענין. אויב ער ברענגט בהמשך אחד, איז אט דעמאלט דאס גוף א הוכחה אז דאס האט צווישן זיך א שייכות, און ווען איז שייך דער ענין השני, נאכדערויף ווי ער האט מקדים געווען דעם ענין הראשון. מה שאין כן דא איז דאס צוויי באזונדערע עניינים. נניח אז פון ובקוצרכם את קציר ארצכם וואלט מען אפגעלערנט כמה דינים, אדער ער וואלט געשטאנען מער ניט ווי דא אליין, וואלט אויך געבליבן די שאלה וואס מען דארף האבן א ביאור והסבר ווי פאסט דאס אריין אין סיפור פון די ימים טובים. דאס דארף רעדן זיך אדער אין פרשת בהר וואס רעדט זיך וועגן שמיטה און עבודת האדמה, אדער ווי ער, ווי אזוי ער ברענגט עס אין קדושים ווען עס רעדט זיך פון די מצוות פון צדקה ועזר לעניים וכיוצא בזה, דאס פאסט אבער ניט אריין צווישן איין יום טוב מיט א צווייטן. און רש י שטעלט דאס בהמשך אחד, דאס ברענגט אראפ פון לשון הכתוב מער ניט ווי איין מאל, אין דערויף גופא איז דא גאר א תמיהה הכי גדולה, אין פסוק רעדט זיך וועגן פאת שדך דער ענין פון פאה, דערנאך זאגט ער ולקט קצירך דער ענין פון לקט ותו לא. רש י ברענגט אראפ דאס טאקע א מאמר אין תורת כהנים.

און דערנאך איז רש י מהפך דעם סדר, אין פסוק שטייט פריער פאת שדך, דערנאך שטייט ולקט קצירך, רש י זאגט פריער לקט, דערנאך איז ער מחדש שכחה, און דערנאך ברענגט ער ארויף דעם ענין פון לקט. די קשיא ווערט נאך שטארקער אז מען גיט א קוק אין תורת כהנים, אין תורת כהנים ברענגט ער אראפ א פערטן ענין, מעשר עני. איז אויב רש י וויל שוין מעתיק זיין דעם תורת כהנים כלשונה, וואלט רש י געדארפט ברענגען מעשר עני אויכעט. דערנאך איז רש י מפרש לעני ולגר תעזוב אותם, אז ער זאל זיי ניט העלפן דער באלעבאס מסייע זיין צו איינעם פון די עניים. נאר געבן דאס, עס מוז אפלאזן דאס אז זיי זאלן זיך אליין אויסקלייבן, איז ווי מפרשים שטעלן זיך אויף דערויף, וואס איז דאס רשי איז דאס מפרש ביים צווייטן מאל אז שטייט לעני ולגר תעזוב אותם, רשי האט דאס געדארפט מפרש זיין ביי דעם ערשטן מאל ווען דאס שטייט, און וואו שטייט דאס, שטייט דעם ערשטן מאל אין קדושים. וואס רש י אליין פאררופט זיך אויף קדושים גלייך אין דער התחלה ווען ער זאגט אז שנה עליו דאס קומט שוין א צווייטן מאל, ועל דרך זה נאך כמה וכמה דיוקים וואס אין כאן המקום להאריך בזה. בשעת דער בן חמש למקרא לערנט בפשטות די פרשה אמור און קומט צום פסוק ובקוצרכם את קציר ארצכם, קאן זיך ביי אים לייגן אז ס'איז גאר אינגאנצן קיין קשיא ניט ווי פאסט דאס אהערצו, ווארום ווי פריער דער ווערט זיך דערציילט וועגן דעם ענין פון עומר, א וואס איז דער ענין פון עומר אז בשעת מ'וועט קומען אין ארץ ישראל, און אט דעמאלט וועט זיין וקצרתם את קצירה, איז ראשית קצירכם, זאל מען ברענגען דעם עומר, דערנאך איז ער אויכעט ממשיך, אז בשעת ס'וועט קומען וביום הביכורים זאל מען ברענגען א מנחה חדשה, און ווי רש י ברענגט שוין דארט דערויף וואס דער בן חמש למקרא האט אלס געלערנט אז דאס איז דער ראשית קציר חיטים, וואס דער עומר איז דאך געווען דער ראשית קציר שעירים, במילא לייגט זיך ביי אים בפשטות וויבאלד אז מען רעדט וועגן ראשית קצירכם, און מען זאגט אז ראשית קצירכם פון שעירים דארף מען ברענגען אין בית המקדש, דערנאך זאגט מען אז ראשית קצירכם פון חיטים דארף מען ברענגען אין בית המקדש.

אינגאנצן בפשטות פארשטאנדיג ער האט גאר קיין קשיא ניט. בשעת רשי קומט צו גיין און זאגט ניין דאס איז ניט דעם ערשטן מאל אז דא שטייט אז דאס אז מען דארף געבן לעני ולגר ווייס מען שוין פון פריער סיי בנוגע צו פאה סיי בנוגע צו לקט מאכט דער בן חמש למקרא א שטורעם וויבאלד אז ס'איז מער ניט ווי שנה עליו ווארום דער ציווי ווייס מען שוין פון פריער, דארף מען דא דאס ניט באווארענען, און פארוואס פאסט עס אין יום טוב? מען וויל זאגן אז מ'דארף האבן שני לאווין דארף מען דאס אריינשטעלן דארטן וואו ס'רעדט זיך וועגן איסורים וואס האבן שני לאווין, אדער וואו ס'רעדט זיך וועגן ענייני שדה, וואס דעמאלט פאסט דארט דער ענין פון שנה שני לאווין. וואס דערפאר זאגט רש י גלייך בהמשך, דאס וואס ער טייטשט אפ אז ושנה א ביסל מער נישט ווי שנה עליו בשני לאווין איז ער מוכרח פארענטפערן די דעמאלט ווערט די קשיא און דעמאלט ווערט מוז ער פארענטפערן ווי פאסט עס אריין אהערצו וואס דא הערט דער בן חמש למקרא אט דאס וואס רש י זאגט אים ווערט ביי אים א גאנצער טומל. רשי איז מעתיק פון תורת כהנים ניט נאר די נקודת הענין אז ס'שטייט אין פרשת ימים טובים, נאר ער ברענגט אראפ די פרטים אז דאס שטייט צווישן פסח און שבועות און עצרת פון איין זייט, און ראש השנה יום הכיפורים וחג פון דער צווייטער זייט. לכאורה וואס דארף דאס רשי מעתיק זיין? דאס זעט מען זיך בגלוי. דארף זאגן אז עס שטייט אין פרשת הימים טובים. דערנאך פרעגט דער בן חמש למקרא נאך א שאלה, וויבאלד אז דאס איז מער ניט ווי דערציילן, כדי מען זאל וויסן זיין אז דאס איז דער ענין פונקט ווי כאילו הקריב קרבנות לתוכו, איז וואס דארף מען דערפאר מפסיק זיין אין די שורה אין דעם סדר פון ימים טובים, ס'וואלט געדארפט שטיין אדער אין אנהויב אדער אין סוף. און דערנאך איז צו פרעגן די זעלבע שאלה וואס איז דער קשר, און מ'וועט ענטפערן כאילו הקריב קרבנותיו לתוכו. ברענגט מען א טייל ימים טובים פריער א טייל ימים טובים שפעטער, און אינמיטן איז מען מפסיק מיט א ענין וואס האט דערצו קיין שייכות נישט, דאס איז שני לאווין פון א חיוב אין שדה. באווארנט עס רש י און איז מעתיק אז וואו שטייט עס אין חומש צווישן שבועות פסח און שבועות און צווישן ראש השנה ויום הכיפורים וחג און דערנאך ברענגט רש י אראפ די גירסא ס'איז דא אין כמה גירסות פון תורת כהנים שטייט ניט דער ווארט וחג מער נישט ווי ראש השנה ויום הכיפורים און רש י ברענגט אראפ די גירסא אז וחג שטייט אויכעט. וואס דערמיט ווערט פארענטפערט נאך א קשיא. דער בן חמש למקרא פרעגט, בשעת רש י זאגט אים שנה עליו בשני לאווין, גיט ער א קוק דארטן אין וואו שטייט עס די ערשטע מאל, זעט ער אז דארטן שטייט וועגן פאת שדך, נאך שטייט לקט קצירך, דערנאך שטייט וועגן די ציוויים פון כרם. וכרמך לא, מען זאל ניט נעמען קיין עוללות, און מען דארף דארט אויכעט אפגעבן דעם עני ולגר תעזוב אותם. דא ווערט אראפגעבראכט מער ניט ווי די צוויי, וואס דארף דאס רשי באווארענען? בפשטות קען מען זאגן אז אויף יענע ניטא די שנה עליו שני לאווין, במילא איז דערפאר ווערן זיי דא נישט געבראכט ווייל דאס איז בפשטות על פי ההלכה, אבער אטא דעמאלט איז דאס גופא דארף זיך האבן עפעס וואס א ביאור, מאי טעמא ומאי שנא, פון וואנט ווייס מען דאס, וואו איז דאס מסביר דער פסוק, אט דא איז רשי מסביר אז דאס שטייט צווישן פסח און שבועות און פאר ראש השנה ויום הכיפורים דער עיקר פאר חג. וואס טוט זיך אפ נאך פסח און שבועות? נאך פסח און שבועות האט ער ראשית קצירך מער נישט ווי פון שדה. ווארום פסח ברענגט מען ראשית קציר שעירים, שבועות ברענגט מען ראשית קציר חיטים, בנוגע צו דעם כרם דאס קומט ערשט אין חג האסיף. אין חג הסוכות, במילא אז ס'שטייט נאך פסח און שבועות, וואס פאסט דארט אהין צו אריין, וואס ברענגט דעמאלט א איד, ברענגט ער דעמאלט די לקט און די לקט און פאה פון די שדה, ער ברענגט דעמאלט נישט קיין כרם, קען דאס דער פסוק דארט נישט זאגן. ווארום ווען וועט זיין דער כרם זאגט רשי אז ערשט דערנאך קומט ראש השנה און יום הכיפורים און ערשט דערנאך קומט חג נישט ס'קומט אויף מארגן דאס קומט ערשט נאך ראש השנה נאך יום הכיפורים ערשט צום חג האסיף און ערשט דעמאלט דארף מען באווארענען וועגן כרם. במילא דארף דאס רשי נישט מסביר זיין, וויבאלד אז מען ווייסט אז ראשית קצירך איז דאס מער נישט ווי פון שדה, פארשטייט ער אז בשעת ס'קומט נאך שבועות, און וואס דארף ער דעמאלט טון, דארף לא תכלה פאת שדך בקוצרך ולקט קצירך לא תלקט. פרעגט דער בן חמש למקרא, אויב אזוי וויבאלד אז דאס איז אזא מין גרויסע זאך, איז פארוואס עפעס דווקא דער ענין פון צדקה? דער ענין איז וואס מקריב קרבנות ווי מפרשים זענען מפרש אז פונקט אזוי ווי א קרבן וואס ער איז מקריב בתוכו אין בית המקדש נישט אט דאס וואס ער נעמט דערנאך פון קרבן עסן צו זיך אהיים ווי ביי קרבן שלמים בשעת ער גיבט צדקה לעני גיבט ער עס אים אוועק. מקריב קרבנותיו ווי רשי ברענגט אראפ די גירסא בתוכו וואס איז דא דער בתוכו? נאר דאס מיינט נאר דאס וואס ס'בלייבט אין בית המקדש אין דערויף איז דאס גלייך צו דעם ענין הצדקה, בשעת ער לייט צו א עני איז דאס אויכעט א ענין של צדקה, ואדרבה שמונה מעלות פון צדקה איז דאס איינע פון די גרעסטע, פון די העכסטע, אבער בשעת ער לייט באקומט ער דערנאך צוריק.

דערנאך גיט א קוק אין תורת כהנים שטייט מעשר עני. אין מעשר עני האט שוין רש"י פארענטפערט דורך דערויף וואס ער האט געזאגט אז דאס איז געווען פאר ראש השנה ויום הכיפורים וחג דער ענין פון די מעשה איז על פי רוב פלעגט מען דאס ברענגען צוזאמען

און פאת שדך, וויבאלד אז דא איז דער פסוק מדגיש דער ענין הצדקה וואס מען גיט ארויף וואס מען גיט אויף שלא על מנת להחזיר, און וואס מען גיט עס פון א שדה ניט פון א כרם, איז דאס מכריח אז אף על פי וואס דער פסוק זאגט לקט קצירך און פאת שדך ברענגט ניט די דריטע זאך דער ענין פון שכחה, איז אף על פי כן איז דאס שכחה אויכעט בכלל זה, און ווי מען געפינט בכמה מקומות אז דעם ערשטן מאל ברענגט מען אלע פרטי הענינים, אז ווען ס'ברע קומט צו דעם צווייטן מאל ברענגט מען מער ניט ווי א טייל וויבאלד אז דער כללות הענין איז שוין פארשטאנדיק אז עס האט א שייכות בנוגע צו אין דעם ענין אין דער פרשה וואו מען האט עס געבראכט.